בעזר השם יתברך וועלן מיר היינט ממשיך זיין אין די סיפורי צדיקים און אנהייבן אויכעט מיט דערציילן וועגן די מעלה פון סיפורי צדיקים און די השפעה וואס דאס האט, די תוצאות וואס דאס ברענגט ארויס, גוטע תוצאות, און אויכעט ווי אפילו ביי קינדער אז ס'דארף זיין דער ענין וואס מ'דארף זיי דערציילן סיפורי צדיקים און מופתים פון צדיקים. דער רבי אין ליקוטי שיחות חלק יט. דערציילט דער רבי א מעשה אז דער רבי דער שווער, דער רבי זאגט אז דער פריערדיגער רבי האט דערציילט אז ווען די קינדער, דעם פריערדיגן רבינ'ס קינדער, זענען געווען קליין האט מען פאר זיי גענומען א מלמד, דער מלמד האט געהאלטן אז קינדער דארף מען נישט דערציילן עניינים ביהדות פון הבהלה, מופתים וואס זענען נישט על פי שכל דארף מען די קינדער נישט דערציילן, ענייני פלאים וואס לייגן זיך נישט אין שכל דארף מען זיי נישט דערציילן. דאס איז פאר דאס איז נאר פאר ערוואקסענע וואס באנעמען כדבעי די עניינים שעל פי שכל, דאן קענען זיי צונעמען עניינים פון מופסים, אז איינער וואס איז שוין א אויסגעוואקסענער און זיין קאפ איז שוין איז שוין געעפנט און ער פארשטייט על פי שכל זאכן, אים קען מען שוין דערציילן מופסים, אבער ביי די קינדער איז דאס נאר מבהיל הרעיון, ס'צוטומלט זיי, ס'מאכט זיי דערשראקן, ס'צוטומלט זיי. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוואַנציק אין לקוטי שיחות, ראה גם ספר התולדות אדמור הזקן, עמוד קעו, אז דער משכיל וואס האט געהייסן שמעון הכופר, ווען ער איז אריינגעקומען צום אלטן רעבן, האט אים דער אלטער רבי געפרעגט, צווישן די ווערטער וואס דער אלטער רבי האט גערעדט מיט אים, האט ער אים געפרעגט ווי איז ער מפרש דעם פסוק ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, שטייט אין פסוק אז ווען עשו איז אריינגעקומען איז ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. האט ער אים געפרעגט ווי טייטשטו עס אויס? האט ער האט דער שמעון הכופר געענטפערט אז ער טייטשט נישט אזוי ווי פירוש רשי אין נאמען פון דעם מדרש אז גיהנים פתוחה לו מתחתיו, ער האט געזען אז דער גיהנם איז אפן אונטער אים. פארוואס האט ער געזאגט טייטשט ער נישט ווי רשי? ווייל מען דארף נישט פארמוטשען די מוחות פון די תינוקות וואס זיי לערנען דעם וואס זיי לערנען חומש בראשית, זיי האבן אזעלכע שוואכע מוחות און ממילא דארף מען זיי נישט פא פא פארטומלען מיט דברי אגדה בכלל, און זיכער נישט מיט זאכן וואס ס'קען זיי דערשרעקן, יצחק האט געזען אז דער גיהנום איז אפן לעבן אים, ס'איז א זאך וואס דער תינוק קען גארנישט משער זיין, איז דערפאר זאגט דער רבי, דאס איז א הערה, און דער רבי איז ממשיך צו דערציילן די מעשה פון פריערדיגן רעבן, ממילא האט ער געהאלטן דער מלמד אז מ'דארף רעדן נאר ענייני יהדות שעל פי שכל. מען דארף דערציילן די קליינע קינדער נאר זאכן וואס ס'לייגט זיך אויפן שכל. ווען דער רבי נשמתו עדן דעם פריערדיגן רבינ'ס טאטע האט זיך דערוואוסט פון דעם, האט זיך דערוואוסט פון דעם מלמד'ס שיטה וואס ער זאגט אז קינדער טאר מען נישט דערציילן די זאכן, האט מען אים גלייך אפגעזאגט, אזא מלמד טאר מען נישט האלטן. דער רבי איז ממשיך, מען דארף אנהייבן דווקא מיט אמונה וקבלת עול און נישט מיט שכל. און אויך די עניינים וואס זענען פארשטאנדיג אין שכל דארף מען טון מיט קבלת עול, די זעלבע זאך איז אויכעט אינעם ענין פון חינוך, מען דארף דערציילן קינדער עניינים פון מופתים וואס זענען העכער פון שכל, דאס פלאנצט איין אין זיי אמונה, און די טענות אז דאס איז נישט קיין סדר, און לאיזה צורך דארף מען אנהייבן מיט עניינים המבהילים את הרעיון וכדומה, די אלע זאכן קומען פון די יצר הרע וואס ווערט אנגערופן מלך זקן וכסיל, ווי ס'שטייט אין קהלת. מ'האט יענע וואך דערציילט אין די, אין אנהייבן זאגן די מעלה פון סיפורי צדיקים האט מען דערציילט די מעשה מיט דעם הייליגן ריזשינער וואס איז געווען ווען ס'איז געקומען צו אים צוויי ספרים, איין ספר איז געווען, צוויי מחברים, איינער מחבר א ספר אויף תורה און איינער מחבר א ספר אויף מעשה'ס און ער האט געשריבן די הסכמה קודם אויף דעם ספר. מיר וועלן היינט דערציילן די מעשה, די גאנצע מעשה ווי דער פריערדיגער רבי דערציילט עס באריכות גדולה, אין אין די אגרות קודש ווען דער רבי שרייבט א איגרת צו איינעם און דערציילן די מעשה דאס איז א איגרת וואס דער פרידיגער רבי שרייבט צו איינעם וואס האט געזאגט אז ער גייט קויפן א ספר תורה און האט נישט געוואלט מאכן פון דעם קיין טומל האט עס געוואלט מאכן אויף א שטילן אופן און דארטן איז אויך דא וואס דער פרידיגער רבי דערציילט אז מען האט געברענגט די קליינע קינדער זאלן קושן די ספר תורה אפילו קינדער פון די וועגעלעך פון די וויגעלעך האט מען געברענגט און ווען מען האט געמאכט די מענטל האט מען צושניטן געמאכט א מער סחורה און מען האט אויסגעשניטן פון דעם קליינע שטיקעלעך און מען האט געגעבן די קינדער זאלן עס אהיים נעמען אויף א סגולה מען זאל עס האלטן מען זאל עס האלטן אין שטוב און זיי האבן עס געהאלטן מיט א אמונה טהורה אלס א סגולה וואס עס ליגט אין הידור מצוה אז מען נעמט א שטיקל סחורה פון די מענטל פון די ספר תורה און דער פרידיגער רבי זאגט אים דאס וואס דו האסט געהאלטן אז דו ווילסט נישט מאכן קיין פירסום דערנאכדעם ביסטו, האסטו געפאלגט די מענטשן וואס זענען דיינע חברים פון דיין וואס זיי וואוינען מיט דיר, זייער גוט האסטו געטון, ווייל אין אזא זאך דארף מען מזכה זיין את הרבים בכבוד התורה און חיבת הקודש, און דער פרידיגער רבי איז ממשיך צו שרייבן, לימוד התורה ושימושו, ס'זאל זיין לימוד התורה און שימושו, הנה לא זו בלבד אשר כחדא אינון, מ'קען נישט זאגן אז לימוד התורה און שימושו זענען ביידע איין זאך, ווער ווי אונז ווייסט אין אונזער דור און ער זעט עס במוחש דעם גודל וואס איז דעם גרויסן חיסרון דער גרויסער חיסרון אין מוסר וואס איז דא ביי די אלע וואס זענען האבן דעם ענין פון לימודו און זיי האבן נישט קיין שמושה של תורה און ס'רעדט זיך אפילו וועגן אזעלכע וואס זיי ווייסן גופה של תורה און זענען מחבב און זענען מוקיר די תורה און זענען מאמינים בני מאמינים אין די קדושה פון תורה, איז דאס ביי זיי אמאל אזוי ווי א גוף אן א נשמה, ס'איז נישט מיט א לעבעדיגקייט, ס'פעלט אין זיי די נשמה, פארוואס? ווייל לימוד און שימוש איז קען מען נישט זאגן אז ס'איז כחדא אינון, ווייל ס'איז מפורש זאגט מען אז אמאל איז דא גדולה שימושה יותר מלימודה. דער טעם איז ווייל שימושה של תורה זוהי קיומה, דורך שימושה של תורה ווערט דער ענין פון קיומה של תורה, און דער רבי לייגט צו ואמיתית שימושה של תורה, וואס איז די אמיתית פון שימושה של תורה? דאס א חסידישער פארברענגען, א חסידישער פארברענגען, ווייל ביי א פארברענגען וואס טוט מען? אזוי ווי עס האבן זיך געפירט די אלטע חסידים אין יעדן דור, מען דערציילט סיפורי צדיקים וחסידים, מען דערציילט דעם מוסר השכל וואס איז דא אין זיי, און מען איז מסביר וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם, און מען ווערט נתעורר מיט א התעוררות, מיט א ריכטיגע התעוררות לויט די מעשה וואס מען האט געהערט, און און ס'קומט ארויס און דערנאכדעם קומט עס ארויס אין מעשה בפועל, סיי אין סור מרע און סיי אין עשה טוב. און דאס איז דער טעם זאגט דער פריערדיגער רבי וואס די וואס אונזערע עלטערן רבותינו הקדושים נשיאי חבד והצדיקים המפורסמים פון די נשיאי החסידות הכללית זכרונם צדיקים וקדושים לברכה לחיי עולם הבא נשמתם בגנזי מרומים זכותם יגן עלינו וואס די אלע נשיאי חבד און די צדיקים המפורסמים פון נשיאי החסידות הכללית האבן אזוי שטארק מכבד געווען די פארברענגען פון חסידים און דערציילן מעשות, און דער רבי איז ממשיך אין דעם בריוו, וכהמעשה הידוע, מיין דער פריערדיגער רבי זאגט דער עלטער זיידע דער צמח צדק זכר צדיק וקדוש לברכה האט אמאל געשיקט דעם גרויסן גאון וואס איז געווען איינער פון די גרויסע חסידים הרב רבי יצחק אייזיק הלוי עפשטיין וואס ער איז געווען מ'האט אים גערופן רבי אייזל האמלער ער איז געווען פון די שטאט האמליע האט ער אים געשיקט צו דעם הייליגן רבי ישראל מרוז'ין זכרונו צדיק וקדוש לברכה נשמתו בגנזי מרומים זכותו יגן עלינו, האט אים געשיקט ער זאל גיין צום הייליגן רוז'ינער וועגן א ענין פון א כלל, צו רעדן מיט אים וועגן עפעס מסדר זיין א דבר וואס איז שייך צום כלל. ר' אייזל איז געווען פון די חניכים און די חסידי חבד, האט זיך זייער אינטרעסירט, ער האט געוואלט וויסן די אלע הנהגות וואס די חסידי וואס די חסידים פון רוז'ין פירן זיך, און ספעשל האט ער געוואלט וויסן די הנהגות פון דעם הייליגן רבי ישראל רוז'ינער, און ער האט צוגעלייגט זיין קאפ אז ער זאל קענען זען יעדן זאך וואס טוט זיך דארטן, מיט יעדן פרט און פרט איז געווען ביי אים וויכטיג זיך צו אויסלערנען וואס ס'טוט זיך דארטן. דער סדר ביי דעם הייליגן רוזשינער איז געווען, ווען ער פלעגט נעמען שלום, ווי ס'איז נהוג ביי די חסידי פוילן און וואלין, אז מען גייט אריין און מען נעמט און מען נעמט שלום, און אויך די זעלבע זאך ווען ער פלעג אויפנעמען מענטשן, וואס ס'רופט זיך ביי זיי פראווען זיך און ליינען די פתקאות וואס דאס ווערט אנגערופן ליינען די קוויטלעך, איז א מקורב, איינער פון די יחידי סגולה פון די זקני החסידים פון דעם וואס דער הייליגער רוזשינער האט אים אויסגעקליבן, איז ער געווען דער מתורגמן צווישן אים און צווישן די חסידים.

און דער גבאי ראשון איז געשטאנען אין די לינקע זייט. צווישן די אורחים וואס זענען יעמאלט געווען אין רוזשין איז געווען איינער פון די גרויסע אויף די רבנים וואס זענען געקומען פון בוקאווינע, און ער איז געווען א מפורסם אויף א גרויסער למדן, און ער איז געווען פון די גרעסטע מקושרים פון דעם הייליגן ריזשינער, און ער האט געברענגט א חיבור וואס ער האט מחבר געווען, ער האט געוואלט האבן די הסכמה פונעם ריזשינער אויף דעם. און ס'איז געווען דארטן אויכעט צוזאמען מיט דעם איז געווען נאך איינער פון די חסידים וואס ער האט צאמגעקליבן א סאך יארן סיפורי מעשיות פון צדיקים און פון חסידים און האט עס געברענגט אויכעט דעם חיבור צו קריגן א הסכמה פונעם רוזשינער ווען דער ווען בשעת ווען דער הייליגער רוזשינער האט אויפגענומען די מענטשן זענען די צוויי חסידים מקושרים דער רב און דער חסיד און זייערע חיבורים אין די האנט און דער מקורב לויט די הוראה פונעם הייליגן רוזשינער האט גענומען ביידע ספרים פון זייערע הענט און ער האט דאס פארגעליינט צו דעם רוזשינער אין א פאר ערטער פון די פון דעם פון דעם ספר פון די חידושי תורה און האט פון דעם צווייטן ספר פון די סיפורי מעשיות ער האט גענדיגט ליינען די דעם חיבור פון דעם רב האט ער גענומען דעם צווייטן ספר און געליינט פון דעם א פאר מעשיות פון די חיבור וואס דער חסיד האט מלקט געווען כבוד קדושת רבי ישראל ישב בדביקות דערנאכדעם האט ער אנגעהויבן צו רעדן וועגן די מעלה פון סיפורי צדיקים און דעם רושם הגדול וואס דאס מאכט אין היכלי הצדיקים אין גן עדן. דערנאכדעם האט ער גערעדט וועגן דעם ענין פון חידושי תורה, אויך אין די עניינים וואס דער מקורב, דער וואס איז געווען דער מתרגם, וואס דער מקורב האט געליינט פאר אים פון דעם ספר בפלפול רב, האט דער הייליגער רוזשינער מחדש געווען אין דעם און האט גערעדט וועגן די זאכן וואס יענער האט געשריבן אין זיינע חידושי תורה. דערנאכדעם האט ער געזאגט דעם מקורב אז ער זאל שרייבן די הסכמה אויף ביידע ספרים, דער דער דער חבד ח, דער רבי שרייבט החסיד החבדי, און דער רבי יצחק, דער רבי יצחק אייזיק, רבי אייזל האמלער, האט געקוקט זייער, צוגעלייגט די הארץ און דעם קאפ צו זען אויף דעם סדר ווי דער רוזשינער נעמט אויף די מענטשן, און ווי דער יחס ווי ער קוקט צו זיינע מקושרים, און ער האט זיך זייער נתפעל געווארן ווי דער רבי שרייבט אז ער איז געווען א גאון האמיתי דער רבי אייזל האמלער. איז ער זייער נתפּעל געוואָרן פון דעם עומק הפּלפּול און דעם סגנון וואָס דער ריזשינער האָט מחדש געווען אין די חידושי תורה וואָס דער רב האָט געשריבן אין זיין חיבור. אָבער ס'איז אים געווען זייער שווער צו פאַרשטיין. דער רבי אייזל האָמלער האָט נישט געקענט פאַרשטיין די הערות און האָט ער נישט געקענט פאַרשטיין די הערות וואָס ער האָט געזאָגט אויפן ספר. און די זעלבע זאַך אויכעט האָט ער נישט געקענט פאַרשטיין דעם ציווי אז ער האט געזאגט דעם מקורב אדער דעם מתרגם, אדער דער מתורגמן ווי מען רופט אים, האט ער אים געזאגט אז ער זאל שרייבן די הסכמה צו די ליקוטים פון סיפורי מעשיות זאל ער שרייבן פאר ער גייט שרייבן די הסכמה אויף די חידושי תורה, און עס איז געווען א גרויסע פלא ביי ר' אייזל האמלער אין זיינע אויגן וואס איז דאס? אפאר טעג נאכדעם וואס ר' אייזל האמלער איז אנגעקומען דארטן איז געווען ראש חודש, און דער חסיד רבי יצחק אייזיק איז איינגעלאדן געווארן צו א סעודת ראש חודש ביי דעם הייליגן רוזשינער. אינמיטן די סעודה האט דער רוזשינער געזאגט דברי תורה, און פאר'ן בענטשן האט ער געזאגט, ביים ליטווישן גאון איז געווען א פלא אויף אונז, וואס מיר האבן גערעדט וועגן די סיפורי צדיקים, און ערשט דערנאך וועגן די חידושי תורה. ערשטנס האט דער הייליגער רוזשינער גערעדט און האט דערציילט, גערעדט אין די מעלה פון די סיפורי צדיקים, נאכדעם וואס דער מתורגמן האט אים געליינט דעם ספר דעם חידושי תורה דערנאך די סיפורי צדיקים, האט דער ריזשנער אנגעהויבן צו רעדן וועגן די מעלה פון די סיפורי צדיקים, און דערנאך האט ער גערעדט וועגן די דברי תורה, און דערנאך האט ער געהייסן שרייבן די הסכמה אויף דעם ספר פון די סיפורים פריערט און דערנאכדעם אויף דעם ספר פון די חידושי תורה. איז דער רוז'נער האט געזאגט ביים טיש אויף רבי אייזל האמלער האט ער אנגערופן דער ליטוויק, האט ער געזאגט ביים ליטווישן גאון איז געווען א פלא אויף אונז וואס מיר האבן גערעדט וועגן די סיפורי צדיקים און ערשט דערנאך וועגן די חידושי תורה, און וואס מיר האבן געגעבן אונזער הסכמה פריער אויף דעם חיבור פון די סיפורי צדיקים און דערנאך אויף דעם חיבור פון חידושי תורה. האט דער ריזשנער ממשיך געווען, דאס איז באמת א גרויסע און איין אלטע קשיא וואס רשי הקדוש וועלכער איז געווען א גאון עולם אין נגלה און אין נסתר, רשי פרעגט די זעלבע קשיא אינעם ערשטן פסוק בראשית, רשי זאגט לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד, רשי פרעגט די קשיא, וואס הייבט אן די תורה מיט דערציילן וועגן סיפורי מעשיות ווי די וועלט איז באשאפן געווארן, מען האט געדארפט אנהייבן מיט א מצוה, החודש הזה לכם וואס דאס איז די ערשטע מצוה, די נשמה וואס אין די מעשים וואס אין דער בריאה בכל עת ובכל רגע, דער ענטפער איז, ווייל פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד, ער וויל זאגן די נשמה וואס ליגט אין די מעשים וואס אין דער בריאה אין יעדער מינוט און אין יעדן רגע, דערפאר האט ער אנגעהויבן מיט די סיפורים פון בריאת העולם. דער זיידעניו, אזוי איז ממשיך דער הייליגער ריזשנער, דער זיידעניו, דער הייליגער גרויסער מגיד, איז געווען א אייניקל פונעם מגיד, האט מקבל געווען פונעם הייליגן בעל שם טוב א דרך ווי צו זען אין יעדער זאך די נשמה וועלכע איז אין דעם גוף פון דער זאך. איר פארשטייט פנה כבוד קדושת רבי ישראל מרוז'ינער לחסיד הרב רבי יצחק אייזיק, דער הייליגער רוז'ינער האט זיך א קער געטאן צו דעם רבי אייזל האמלער, און האט אים געזאגט, איר פארשטייט, מיר גייען מיט דעם סדר ווי השם יתברך האט געגעבן אונז די הייליגע תורה, פריער האט ער געגעבן ספר בראשית סיפורי צדיקים, ווי דער מדרש זאגט במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים, פריערט הייבט אן די תורה מיט סיפורי צדיקים און דער מדרש זאגט דאך אז דער אייבישטער האט זיך מייעץ געווען מיט די נשמות פון צדיקים צו ער זאל באשאפן די וועלט, און נאכדעם קומט ספר שמות, החודש הזה לכם, דער ענין פון די מצוות. דער רוזשינער האט ממשיך געווען, ביידע מחברים זענען חסידים בעלי צורה, ביידע חיבורים זענען חידושים נפלאים, די חידושי תורה דערציילן די גרויסע לומדות און סברות וואס דער מחבר האט מחדש געווען, אין דער הייליגער תורה, און די סיפורי צדיקים דערציילן די גרויסע חידושים וואס השם יתברך האט מחדש געווען און איז מחדש אין דער וועלט, דערום האבן מיר מקדים געווען די הסכמה אויף דעם ספר סיפורי צדיקים פאר דער הסכמה אויף דעם ספר חידושי תורה. זעט מען אז דער הייליגער רוזשנער האט געזען אז ר' אייזל האמלער האט זיך געוואונדערט וואס ער גיט קודם, האט ער מסביר געווען די מעלה פון סיפורי צדיקים, דערנאך האט ער גערעדט וועגן די חידושים פון דעם צווייטן וואס האט געברענגט זיין ספר, און אויך די הסכמה האט ער געגעבן פריערט אויף די סיפורים דערנאכדעם אויף דעם, און האט ער מסביר געווען פארוואס דאס איז. סיפור זה, זאגט דער פריערדיגער רבי, אינו דורש ביאור, מען דארף נישט האבן קיין ביאור אויף דעם סיפור, כי מבואר הוא באר היטב באלפי אותות מחיי יום יום גם במפלגת החסידים עצמם, מיר זעען דאס אליין מיט די אייגענע אויגן, מען דארף נישט האבן קיין הסברים אויף דעם סיפור וואס דער הייליגער רוזשנער האט געזאגט, לא רק במעלת החסידים על שאינם חסידים אלא גם בין החסידים בעצמם במעלה מעלת בעלי עבודה על בעלי השכלה. סאו דאס איז דער סיפור וואס דער פרידיגער רבי האט דערציילט וועגן דעם ענין פונעם הייליגן רוזשנער וואס איז געווען די מעלה פון סיפורי צדיקים. כ'וועל דערציילן נאך איין מעשה פון פריערדיגן רעבן, האט דער פריערדיגער רבי דערציילט אין ספר השיחות תרצ ו א געוואלדיגע מעשה, און דער רבי האט דערציילט די זעלבע מעשה פון פריערדיגן רעבן אין שמחת תורה תשכ ו, און דער רבי האט געגעבן אויף דעם א געשמאקן הסבר און א הארות און א הוספה אויף דעם סיפור. דער פריערדיגער רבי הייבט אן די מעשה, חבד מאנט פנימיות. מיר ווייסן א מעשה וואס האט פאסירט מיט דעם זיידן מיט דעם רעבן דעם צמח צדק בעת ער איז געווען גאר יונג, ווי אלט דער עלטער זיידע איז יעמאלט געווען ווייסט מען נישט בדיוק, אבער וויבאלד אז ס'איז געווען אין ליאזנע נאך, ווייסן מיר אז דאס דארף זיין אין דעם יאר, איז דאס געווען אין דעם יאר ת', דער צמח צדק איז געבארן געווארן תקנ ט, תקמ ט, און די מעשה איז געווען אדער תקנ ט אדער תק ס, איז ער געווען ארום נײַן יאר,

איז געווען יעדן פרייטאג שפעט אין אוונט, פרייטאג צונאכטס פלעגט דער אלטער רבי זאגן ספעשל תורה פאר זיינע קינדער, וואס האט ער געזאגט? ס'איז געווען ביאורים אין זוהר, איינצעלע מאל האט געטראפן אז עס פלעגן אריין גיין אויך יחידי סגולה, אבער דאס האט זעלטן געטראפן, ס'איז געווען א ספעציעלע צייט וואס דער אלטער רבי האט געזאגט חסידות פאר זיינע קינדער. עטליכע מאל איז אויסגעקומען רעדן וועגן דעם רעדן ווי דעם רעבינ'ס דירה אין ליאזנע האט אויסגעזען, אין דער אין דער האלבער דירה איז געווען צוויי גרויסע חדרים, איין חדר איז געווען א קליין מנין, דארט פלעגט מען ווארטן אויף יחידות, און חסידים האבן עס גערופן גן עדן התחתון, די חדר וואס איז פארן חדר פון דעם אלטן רעבן האבן זיי גערופן חדר גן האבן זיי גערופן גן עדן התחתון, דער צווייטער חדר איז געווען וואו דער רבי איז געזעסן, חסידים האבן אים גערופן גן עדן העליון, צווישן ביידע חדרים איז געווען א גרויסער אויוון. א תנור וואס האט געווארימט אין ביידע חדרים, צווישן ביידע חדרים איז געווען וואס איז געווען איין חלק פון דעם תנור איז אריין געגאנגען אין איין זייט חדר, און איין איין חלק פון תנור איז אריין געגאנגען אין צווייטן חלק פון פון פון דעם פון די דירה, ס'איז געווען צוויי צימערן און דער תנור האט געווארימט ביידע צימערן. דער רבי דער עלטער זיידע האט זייער געוואלט הערן די חסידות וואס דער רבי זאגט פאר די קינדער, דער צמח צדק וואס איז געווען צען יאר ניין צו צען יאר אלט האט זייער געוואלט הערן די חסידות וואס דער אלטער רבי דער זיידע זיינער זאגט פאר זיינע קינדער, בהיות אז מען האט אים נישט אריין געלאזן איז ער אריין געקראכן אין אויוון, די טיר צו דעם אויוון איז געווען אין צווייטן צימער, אז ער וועט אריין גיין אין אויוון וועט ער קענען הערן פון דעם דורך דעם אויוון וועט ער קענען הערן וואס דער אלטער רבי רעדט. איז ער אריינגעקראכן אין אויוון און דארטן האט ער געהערט די חסידות וואס דער רבי האט געזאגט. יענעם פרייטאג איז געווען זייער א שטארקער פראסט, מיט א שניי זאווירוכע, געווען זייער א שטארקער שניי מיט ווינטן, מיט זייער קאלט, א פראסט. האט דער הויף גוי אריינגעטראגן האלץ און אנגעלייגט אין אויוון, האט גענומען האלץ און אריינגעלייגט אין אויוון צו קענען אנווארעמען די שטוב. זעענדיג אז די האלץ קריכט נישט אריין אין אויוון, האט נישט געקענט אריינשטופן די האלץ, ווייל דארטן איז געווען דער צמח צדק איז דארטן געווען און האט זיך איינגעהערט דעם מאמר האט דער גוי אויסגעלייגט די האלץ פון פארנט אויוון ער האט נישט געשטופט מער די האלץ אינעווייניג האט אוועקגעלייגט די גאנצע האלץ אין פארנט פון אויוון אונטערגעלייגט פייער און געעפנט דעם קוימען האט די האלץ אנגעהויבן שטארק צו ברענען. מיטאמאל האט זיך אנגעהויבן ארויסרוקן די ברענענדיגע שייטלעך האלץ מיט א שטארקן כח, ס'האט אנגעהויבן צו ארויספליען שטיקער האלץ וואס זיי ברענען האבן אנגעהויבן צו ארויסשטופן, ווייזט אויס דער צמח צדק מיט די פיס, האט אנגעהויבן צו ארויסשטופן די האלץ, דער גוי האט דערזען אז ברענענדיגע האלץ פליען פון אויוון מיט א ווילדן כח, האט ער געמאכט א גרויסן געשריי, האט אנגעהויבן צו שרייען דער גוי, דערהערנדיג דעם געשריי איז מען אנגעלאפן פון דעם צווייטן האלבער שטוב, וואס יעמאלט איז געזעסן, איז געווען נאך א האלבע שטוב, וואס דארטן איז געזעסן די רעבעצן, די רעבעצן, דעם אלטן רעבעס רעבעצן וואס האט געהייסן סטערנע, און אויך איז געווען דארטן די שנור פון דעם אלטן רעבן, דעם מיטעלער רעבנס רעבעצן וואס האט געהייסן הרבנית שיינא. אויך פון דעם רעבנס חדר וואו דער רבי האט געזאגט דעם דעם מאמר איז ארויסגעלאפן דער מיטעלער רבי, און מ'האט דערזען אז אויפן בריק איז אויסגעשאטן שטיקער גאלאוואשקעס, און ער שרייבט אין די הערות וואס מיינט דאס אויף רוסיש אז דאס מיינט אודים, ס'איז געווען שטיקער האלץ מיט פייער, און אין אויוון אויפן פאד ליגט א מענטשליכע קערפער, און זיי האבן געזען אז אויפן ערד אויפן פלאר פון דעם אויוון ליגט. ליגט א ליגט א ליגט דארטן אויף די רצפה פתנו ליגט א מענטשליכער קערפער, דער פעטער רבי חיים אברהם, ס'איז געווען דעם מיטעלע רבינ'ס ברודער דעם אלטן רבינ'ס זון, איז צוגעלאפן און גענומען שלעפן דעם קערפער, האט אים גענומען ארויסשלעפן, האט די רעבעצן געגעבן א געשריי, איי! דאס איז דאך מענדל! ס'איז געווארן א גרויסער טומל, מען האט אים דעם עלטער זיידן דעם ר' דעם צמח צדק נישט געקענט אפמינטערן, ביז דער רבי אליין, דער אלטער רבי האט ארויפגעלייגט ידו הקדושה ביי דעם חולה אויפן קאפ, האט ער זיך באלד אויפגעכאפט, מען האט אים ארויסגעשלעפט פון א פלאץ וואס איז געווען דארטן פשוט פייער, עס איז געווען זייער שטארק מיט א שטארקן ריח פון דעם פייער, זייער א געדיכטער און א שטארקער ריח, און מען האט אים נישט געקענט ארויסשלעפן, ביז מען האט אים ארויסגענומען, האט מען אים נישט געקענט אפמינטערן, ער איז געווען פאר'חלש'ט. דער אלטער רבי האט ארויפגעלייגט די האנט אויף זיין קאפ, האט ער זיך באלד אויפגעכאפט. אז די רעבעצן האט זיך דערוואוסט אז דער אייניקל דער צמח צדק האט זיך כמה פעמים געבעטן ביי דעם זיידן דעם אלטן רעבן אז ער זאל אים מתיר זיין אויך אריין גיין הערן די חסידות וואס דער רבי זאגט פאר די קינדער, און דער רבי האט אים נישט מתיר געווען, מצד דעם גודל התשוקה הערן די חסידות איז ער געקראכן אין אויוון, ער איז געווען בסכנה און ברוך השם ניצל געווארן, איז די רעבעצן האט זיך דערוואוסט דערנאכדעם, מסתם דער צמח צדק איר דערציילט, שפעטער ווען ער האט געפילט בעסער, אז ער בעט זיך ביים זיידן אפאר מאל ער וויל אריין גיין, דער צמח צדק און דער אלטער רבי זאגט ניין, ער איז נאך צו יונג. האט זי זייער שטארק געמאנט ביי דעם רעבן, ביי איר מאן, ביי דעם אלטן רעבן, ווי איז ביי אים רעכט געווען איינשטעלן א לעבן. האט דער רבי געזאגט, זי האט געזאגט דעם אלטן רעבן, ווי קומט דאס אז דו האסט אים נישט אריינגעלאזט, און דו האסט געוואוסט אז ער וויל אזוי שטארק לערנען, האסט אים איינגעשטעלט דעם לעבן. האט דער אלטער רבי געענפערט, חבד מאנט פנימיות, און צוקומען צו פנימיות איז נאר דורך מסירות נפש בפועל. ביז אברהם אבינו איז אויך געווען ביז אברהם אבינו איז אויך געווען גרויסע צדיקים און חסידים אדם הראשון זאגט די גמרא חסיד גדול היה און בכדי אז עס זאל ווערן א סדר פון פנימיות וואס בא בירושה מדור לדור האט געדארפט זיין דער מסירות נפש פון עקידת יצחק וואס דאס איז נישט געווען ביז יעמאלט הגם אז אויף אדם הראשון שטייט אויכעט חסיד גדול היה, אבער דער ענין פון פנימיות איז נישט געווען, ווייל צו פנימיות קומט מען צו נאר דורך מסירות נפש. דאס האט דער אלטער רבי געענטפערט זיין רעבעצן הרבנית סטערנע. צוויי וואכן צייט איז ממשיך דער פריערדיגער רבי, צוויי וואכן צייט איז דער עלטער זיידע דער צמח צדק געלעגן נישט געזונט מיט גרויסע קאפ ווייטאג, פון דעם רויך, פון דעם ריח, און די טיפע חלשות וואס ער האט גע'חלש'ט יעמאלט ווען ער איז געווען אין אויוון. די צוויי וואכן צייט האט דער רבי דער צמח צדק נישט געטארט לערנען קיין לימוד עיוני, ער האט געהאט אזא שטארקע קאפווייטאג אז מען האט אים נישט געלאזט, דאקטוירים האבן אים נישט געלאזט ער זאל לערנען א טיפע זאך אין לערנען, אין משך פון די צוויי וואכן איז אים געווען מבקר חולה זיין דער פעטער מהריל, דער פעטער מהריל איז הרב ר' יודא לייב דעם אלטן רבינ'ס ברודער, ער איז אים געקומען מבקר חולה זיין זיין ברודער'ס אייניקל, און האט אים דערציילט כמה סיפורים. צווישן די סיפורים איז דא א סיפור וועגן דעם לעצטן יו ט כסלו דעם מעזריטשער מגיד'ס הילולא, פאר דעם וואס הרב הצדיק ר' מנחם מענדל איז אפגעפארן פון האראדאק קיין ארץ ישראל תבנה ותכונן. איינע פון די סיפורים וואס דער מהרי ל האט דערציילט דעם צמח צדק איז א סיפור וועגן דעם לעצטן יו ט כסלו, פאר יו ט כסלו איז דאך די הילולא יארצייט פונעם מגיד, איז אין דעם איז האט ער אים דערציילט וואס האט פאסירט אין דעם לעצטן יו ט כסלו פאר הרב ר' מנחם מענדל פון האראדאק איז אפגעפארן קיין ארץ ישראל תבנה ותכונן. אם ירצה השם וועט קומען די צייט וועלן דערציילן די מעשה אויכעט וואס דער מהרי ל האט דערציילט דעם צמח צדק וואס האט פאסירט אין יענעם יו ט כסלו. יעצט וועלן מיר ממשיך זיין מיט דעם וואס דער רבי האט דערציילט די מעשה אין יום שמחת תורה תשכ ו, דערציילט די גאנצע מעשה ווי ס'איז געווען, און און מיר ליינען אויכעט וואס דער רבי זאגט אפאר ווערטער פון די מעשה דערנאכדעם די הערות פון רעבן הארות מיט א אלף הערות מיט א עין הרבנית זוגתו של אדמור הזקן איז אריינגעגאנגען צום מאן און זי האט זיך זייער מתרעם געווען אויף אים וואס ער לאזט נישט אריינגיין דעם אייניקל האט דער אלטער רבי איר געענטפערט ווי געזאגט פריער חבד מאנט פנימיות ווי קען מען אנקומען צו פנימיות נאר דורך מסירות נפש בפועל תורה קען מען נעמען נאר במסירות נפש דער רבי זאגט אז דער סיפור איז א הוראה לרבים, ובמיוחד זאגט דער רבי דעם יאר וואס דער רבי האט דערציילט די מעשה איז געווען תשכ ו שמחת תורה, איז געווען הונדערט יאר פון די הסתלקות פונעם צמח צדק וואס איז נסתלק געווארן יג ניסן תרכ ו, איז געווען הונדערט יאר פון דעם הסתלקות. דער אלטער רבי לערנט אונז דא מיט די מעשה. אז מען דארף מחנך זיין א אידישע קינד ער זאל זיין מוכן אויף מסירות נפש פאר לימוד התורה, ער זאל נישט מורא האבן נישט פאר קיין פייער און נישט פאר קיין וואסער, מען דארף איינפלאנצן אין זיי נישט נאר אהבת התורה נאר א אהבה ביז מסירות נפש, און אפילו נאר אויף הוספה בלימוד התורה. ס'איז נישט נאר אים אויסלערנען אזא מסירות נפש אויף לימוד התורה, נאר אפילו אויף הוספה אויף לימוד התורה. וואו זעט מען די מעשה אז ס'איז געווען א מסירות נפש אויף הוספה בלימוד התורה? איז דער רבי ממשיך שהרי דער צמח צדק האט דאך געקענט זיצן און לערנען ביי זיך אין צימער, און ער האט געקענט לערנען. אבער ס'איז אים געווען כדאי זיך צו מסכן זיין זיין זיין לעבן, ער זאל לערנען א נייע זאך אין תורה. זעען מיר אז א מסירות נפש אפילו פאר א הוספה בלימוד התורה. ער האט געהאט גענוג וואס צו לערנען אן הערן דעם אלטן רבינ'ס מאמר. ביז. ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף א זאך וואס איז נאכנישט געדרוקט און ס'איז נאכנישט געשריבן אין קיין ספר. און אויכעט ווען דער גוי האט אנגעהויבן צו שטופן די העלצער אין דעם אין דעם אויוון, האט ער נישט האט ער נישט האט ער געקענט גלייך אנהייבן שרייען און זאגן אז ער איז דארטן, ער האט נישט מגלה געווען אז ער איז דארטן, ווייל יעמאלט וואלט מען אים גלייך ארויסגענומען. און וואס האט ער פארדינט פון דעם? אז ביז דער ביז ער האט אריינגעשטופט די אלע העלצער, און ביז ער האט עס אנגעצונדן, איז האט ער דערווייל אריינגעכאפט און האט דאך געהערט נאך אפאר ווערטער פונעם אלטן רעבן. און אויף דעם האט ער זיך מוסר נפש געווען. און דאס איז נישט נאר קיין חידוש וואס איז שייך נאר צום צמח צדק, לכאורה איז דאס שייך נאר צו אזא איינעם ווי דער צמח צדק, נאר דאס איז דרכו של תורה, אזוי דארף מען מחנך זיין יעדן אידישן קינד, און די מטרה פון דעם חינוך איז נישט ער זאל וואקסן א גאון אדיר, נישט דאס ליגט אין דעם, נאר אין דעם איז תלוי אז ער זאל וואקסן א תורה איד, נישט קיין גאון הדור, נאר א תורה איד, און נישט חס ושלום אויף א אנדער סארט אופן, ער זאל וויסן אז מען דארף זיך מוסר נפש זיין אויף תורה און אויף אהבת התורה און אפילו נאר אויף א הוספה בלימוד התורה. דער ערשטער תנאי אויף צו פועל זיין דאס ביי א קינד, דער רבי גיבט א עצה אויכעט ווי קען מען דאס פועל זיין אויף א קינד, איז זייער פשוט, מען דארף ווייזן א דוגמא, ער דארף זען א דוגמא חיה פונעם טאטן, אז דער טאטע לערנט תורה אפילו אין א צייט וואס ער קען פארדינען נאך אפאר דאלער נאך אפאר פונט איז ער לומד תורה דאס איז אן ענין פון מסירות נפש אפילו פאר א הוספה בלימוד התורה איז יעמאלט עט דער קינד נישט זיין נאכלויפן זיין זיך שפילן מיט א כדור אדער מיט אנדערע זאכן וואס זיי שפילן זיך נאר אין די צייט עט ער בעטן פון א חבר אז ער זאל לערנען מיט אים נאך אפאר פסוקים אין חומש אדער נאך א עמוד אין גמרא וואס מארגן ווען ער עט קומען אין כיתה און דער דעם וואס מ'עט אים הייסן לערנען די די די שיעורי בית וואס מ'עט אים הייסן מאכן עט זיין ביי אים שגור אויף זיין מויל אויף אים מיטן חבר'ס מויל וואס דעם וואס ביי א קינד איז דאס א ענין פון מסירות נפש ער האט געלערנט א גאנצן טאג ער קומט אהיים וויל ער זיך שפילן אבער אז ער זעט אז דער טאטע קומט אהיים און ער זיצט און לערנט עט עס פועל'ן אויף אים אז ער זאל אויכעט לערנען און אזוי ווי ס'איז געווען ביים צמח צדק איז דורך די מסירות נפש האט ער מקבל געווען די תורה, ער איז אריין און האט געהערט די תורה פונעם אלטן רעבן, און דאס האט אים אוועקגעשטעלט אויף א מעמד און מצב אז אין די קומענדיגע אז אין די שפעטערדיגע יארן איז ער געווארן דער נשיא הדור, און זיינע הוראות קבועות סיי בנגלה און סיי בנסתר איז געבליבן זענען קבוע און ס'איז געדרוקט די אלע זאכן וואס ער האט געטון, און ס'איז קבוע ביז משיח וועט קומען. אזוי וועט דער אייבשטער העלפן אז די עלטערן פון די קינדער וועלן ארויסנעמען פון זיי א נחת סיי רוחנית און סיי גשמית, ס'וועט זיין א נחת אמיתית ונצחית, פארוואס עט עס זיין נצחית? ווייל ס'איז קשורה מיט עניני נצח, מ'רעדט דאך וועגן האבן מסירות נפש אויף אהבת התורה און לערנען תורה און אהבה ביז מסירות נפש אפילו אויף הוספה בלימוד התורה. און די עלטערע האבן אזא נחת, א נחת רוחנית וגשמית, וואס וועט זיין אמיתית ונצחית, וויבאלד אז ס'איז קשור מיט נצח, וואס איז נצח? תורה ומצוות איז נצח. און ס'וועט אויפשטיין א דור וואס ס'וועט מקויים ווערן אין זיי, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך הוי', ס'וועט מקויים ווערן אין זיי דער פסוק וואס שטייט אין ישעיה, ווער ס'וועט זיי זען, וועט איינדערקענען גלייך אז זיי זענען זרע ברך הוי'.